דא האט איר איינער וואס האט אריינגעקאלט א לאנגע מעסעדזש. רבותי, איך וויל דא רעדן פון נאך זייער זייער א וויכטיגע ענין וואס איך וואלט באמת נישט געדארפט רעדן דערפון, אבער ליידער ליידער מען מוז מען מוז רעדן דערפון. שוין יארן וואס איז איינגעפירט א מנהג, די מוסדות התורה והחינוך שיקן ארויס ס'קיין ארעם, מען שיקט ארויס די קינדער, די יונגלעך פון יונגע עידזש ביז בחורים, יונגע בחורים, עלטע בחורים, זיי מוזן אריינברענגען אן אמאונט מיט געלט. מען זאגט צו א גורל, מען זאגט צו די הערן, אדער מען סטראשעט מען וועט נישט קענען גיין מיט די באס פאר א יאר צייט, וואס דאס איז שוין א מין העווי טראנספארטעישאן געלט, מען סטראשעט ער וועט נישט האבן קיין בעט אין קעמפ, מען סטראשעט מיט אלע מיני סטראשונגען, טאמער די מאן, טאמער א בחור אדער א יונגל וועט נישט אריינברענגען דעם מ'האלט שוין ביי פֿינף הונדערט צו טויזנט דאלער צו פֿינף טויזנט דאלער, רבותי לאמיר קודם צונעמען די זאך, ס'חודש אדר, קינדער קלאפן שוין אויף די טירן, מ'קומט מיט רעפלס, זיי גייען שנארן, רבותי, איך בין געגאנגען חנוכה, איך וועל דערציילן א מעשה, חנוכה, איך האב געוואלט ווייזן פאר מיין רעבעצן ווי נישט סעיף וואס די מוסדות התורה והחינוך טוען, איך זאג איר, א קליינע יונגעלע קלאפט, איך וויל זען, צו עלטערן האבן עדיוקעיטעד דאס קינד, צו די קינד איז בכלל עדיוקעיטעד, אריינקומען, ווייזן ווי די בעדרום איז, און עס זאל דא אריינקומען א פינעווער, איך האב געוואלט ווייזן פאר מיין רעבעצן וואס מען טוט מיט קליינע קינדער און ווי מ'לייגט אריין אין דעינזשער און אין הארמס וועי. דאס יונגעלע וואקט אריין אן קיין שום פראבלעם ביז צו מיר אין שלאף צימער. כ'האב געזען די בילדער פאר פרוף. רבותי דאס איז א מעשה געווען יעצט חנוכה. ער האט באקענט צום סוף א פינעווער. אבער כ'האב געוואלט ווייזן פאר מיין ווייב און קינדערלעך. ס'קומט חנוכה, ס'קומט פורים, מ'שיקט ארום קאלעקטן. רבותי לאמיר פרעגן די מוסדות התורה, לאמיר זאגן די מוסדות וואקלען זיך, ווער אונטער די וועלט האט א רעכט אריינצולייגן אונזער קינדליך אין דעינזשער און הארם'ס וועי? זענען די טאטעס מסכים אויף דעם? די מאמעס? קוקט אויס זיי האבן נישט קיין ברירה, מ'האט מורא פון די סטראשן, איך וויל מאכן קלאר, די מוסדות התורה והחינוך לייגן ארויף די פרעשור פון יונגע בחורים ביז עלטע בחורים, א סערטען אמאונט געלט, טאמער מען ברענגט עס נישט אריין, איז דא אלע קנסים וואס מען קען נאר געבן, צו מען גייט נישט קענען גיין אויפן באס פאר א יאר צייט, אדער די עלטערן באצאלן טראנספארטעישן, צו מען וועט נישט האבן א בעט אין קעמפ, ער וועט בכלל נישט קענען קומען אין קעמפ, ער האט נישט קיין געלט, מען סטראשעט כאילו ער איז געווען די גרעסטע שייגעץ שבעולם, ער איז געווען די גרעסטן בעל עבירה.

קינדער דארפן קלאפן סטרעינדזשערס? קינדער דארפן ווערן אין דעינדזשער? קינדער דארפן נאכלויפן מענטשן אין שול פון מענטש צו מענטש צו מענטש? ער קען אריינקלאפן צו די גרעסטע מאלעסטער, ער קען אריינגיין ביי די פייערלייט און געבן א טאטש דא א טאטש דארט, רבותי מוסדות התורה פליז לעטס סטאפ וויד דיס נאנסענס, און ס'ברענגט נאך עבירה, די בחורים דינגען ארויס גוי'אישע מאבילס

ס'זעהט נישט אויס אידיש, ס'זעהט נישט אויס גוט, און דאס איז מוסדות, גרויסע שיינע נעמען פון ישיבות, חשוב'ע ישיבות, רבותי, די בחורים ווערן געבאמבט דורך די פארטי מאבילס, ס'עפנט זיי די אויגן, ס'דא טיווי'ס, מ'קען עס זעהן קלאר אויף אלע די מאבילס און סקרינס, מ'קען וואטשן וואס מ'וויל, ס'פארט אפילו נישט מיט אסאך מאל קיין עדאלט אויף דעם, מ'פאקעט געלט, רבותי, מ'פאקעט געלט אין פאקעט אריין, איך האב גערעדט לעצטנס צו איינער וואס פלעגט גיין אויף די מאבילס, אזוי פאקט מען געלט אין פאקעט אריין? רבותי! ער זאגט מיר אפילו אזויפיל יענער, משוגע דארף איך זיין מיין געפיל איך קען עס אריין פאקן אין טאש אריין? רבותי עס האט נישט געברענגט קיין שום גוטע תוצאות די אלע יארן טוהן מיט יונגלעך און בחורים זיי צו מאכן שנארן פאר די מוסדות זאלן זיך אויפשטעלן די מגיד שיעורים די ראש ישיבות די משגיחים און אליין גיין אום פורים נאך געלט. זיי קענען נישט נעמען אנדערע אנדערע וואס נוצט מען יונגלעך און בחורים פאר גארבעדזש און טו פוט דעם אין הארמס וועי זיי ארויפלייגן אויף גוישע פארטי באסעס מיט לימוזינס רבותי די אלע מאבילס ס'טוט זיך א הוללות ס'טוט זיך א גוישקייט אינעווייניג מיט סקרינס מיט טיוויס בעצם אויף פורים און וויפיל קאסט אפצאלן וויפיל קאסט האבן א דרייווער און אווערטיים האלב פון די געלט מוז גיין פארן דרייווער פאר דינגען די מאביל ס'איז גארנישט קיין צדקה. לאמיר רעדן פון נאך א ענין רבותי. ס'שטייט מ'דארף געבן מתנות לאביונים מ'איז מקפיד צו זיין בעוד יום. מ'זאגט אויף ענגליש א ווארט Charity begins at home Again Charity begins at home ס'דא מענטשן וואס מיינען ווי אזוי איז מען מקיים מתנות לאביונים, ווי אזוי איז מען מקיים צדקה, מען גייט צום רעבן, מען געבט פארן רב'ס קופה, זאל עס הייסן צו אבני חסד, זאל עס הייסן איך ווייס וועלכע נאמען, דאס איז די חשיבות, דאס איז די מתנות לאביונים, דאס איז די צדקה, רבותי, טשעריטי בעגינס עט האום, וואט אבאוט, מען טראכט, איז דא א אני ואביון ביי אונז אין משפחה, קען איך ארויסהעלפן א ברודער מיט די געלט? קען איך ארויסהעלפן א שוועסטער? קען איך ארויסהעלפן א קאפל? קען איך ארויסהעלפן א משפחה מעמבער וואס מען ווייסט האט נישט קיין לחם לאכול? אדער איז אין א מצב וואס ער גייט קאלעפסן צו נישט א געזונט קינד אין שפיטאל צו ער האט א וויקטים? רבותי, געדענקטס גוט, די ערשטע זאך מתנות לאביונים, ביי יו און יור פעמילי, נישט די רבי'ס קופה, די רבי זיצט אויף מיליאנס דער רבי עט פארן קיין פלארידע, קיין האט ספרינגס, קיין לאס אנדזשעלעס, קיין קאליפארניע, מען דארף זיך נישט זארגן, עס וועט זיין ווייטער די אלע טריפס, די רבי'ס וועלן זיצן אויף וואקאציע ווינטער, טשעריטי בעגינס עט האום, מתנות לאביונים, די גרעסטע מצוה וואס מען קען טון, טרעפן א משפחה מעמבער

רבותי, טשעריטי בעגינס עט האום, אין יור יארד, אין יור האוז, טראכט, ווער פון מיין פעמילי מעמבער דארף יעצט אין פורים צדקה? וועם קען איך אויפלייכטן מיט א שמייכל? יור פעמילי, יור פעמילי מעמבערס, דער רבי עט זיין דער לעצטער, ער וועט ווייטער פארן קיין קאליפארניע, קיין לאס אנדזשעלעס, קיין פלארידע, יו בעט, ער וועט זיצן אין האט ספרינגס, און זיך פאטשן די בייכל, און אונז וועלמער זיך פלאגן. רבותי, מתנות לאביונים, א מצוה ביי דיר אין בעקיארד, ביי דיר אין שטוב, ביי דיר אין פעמילי, טראכט קודם פון דיר, טראכט פון דיין ברידער, פון דיין שוועסטער, פון דיין טאטע, פון דיין מאמע, פון משפחה מעמבערס, וואס זיי קענען מקיים זיין ערליך מתנות לאביונים, און אויך לאמיר געדענקען, ס'מוז זיין און ס'דארף זיין בדרך כבוד, חס ושלום וויי טון איינעם ווען מ'געט איבער דאס געלט בדרך כבוד, זיי דארפן אפילו נישט וויסן, מ'האט זיי עס, וויאזוי מ'האט עס געשיקט, ווער האט עס צוזאמגעשטעלט, מ'האט עס בכלל צוזאמגעשטעלט, וויאזוי מ'האט אויסגעפונען אז זיי דארפן געלט, אלעס דארף זיין בדרך כבוד. און רבותי לאמיר נאכאמאל נישט פארגעסן, אויב דו דארפסט טרינקען נכנס יין יצא סוד, דאונט דרינק, דאונט דרינק ענד דרייוו. אויב ווייסטו ביי דיר דו האסט א גרויסע יצר הרע און דער, כ'האב נישט געמיינט כ'שטעל פון וועם דראנק, כ'האב נישט געמיינט צו טאטשן די פרוי, כ'האב נישט געמיינט צו טאטשן די קינד, דאנט דרינק, דאנט דרינק און ווייז נישט ווער דו ביסט, און דאנט פארגעט, ס'וועט זיין די בזיון איז גרויס, יעדע סעלפאן האט א האט א פיקטשער, א קעמרע, ביסט אויפן פיקטשער ס'פארט ארום אין גאנצן וואטסעפפ אין גאנצן אינטערנעט, ס'גייט ארויף אויף נחום ראזענבערג'ס האטליין, רימעמבער נחום ראזענבערג'ס האטליין, עסט דיך נישט קענען מוחל זיין, דאונט דו סטופיד טינגס אין פורים. און לאמיר נישט פארגעסן, טאטע מאמע, יא עס דיזערווס א טריפ, עטס דיזערווטס א וועקעישן, וואס האט שוין די וועקעישן אפגעקאסט, דאס דארף מען טראכטן, וויפיל קינדער זענען וויקטימס אז מען האט זיי איבערגעלאזט אליינס, און מען האט זיי איבערגעלאזט פאר א פעמילי מעמבער און זיי סאפערן דערפון. רבותי, דא האט היינט אויסגעפונען א יונגערמאן א עלטערער וואס האט שוין קינדער מיט אייניקלעך אז זיין ווייב איז גאר א וויקטים. געדענקטס. רימעמבער, פארטס נישט אוועק ענד קיפ יור טשילדרען, דאונט טראסט נאובאדי וויט יור טשילדרען, איר'ט קיינמאל נישט חרטה האבן דערפון, אבער פארן איבערלאזן קינדער איטס א ווערי בעד איידיע, מ'עט זיך קיינמאל נאכדעם נישט קענען מוחל זיין. האטס א פרייליכן פורים רבותי, לעטס פלעי איט סעיף, א שמחת פורים, און רימעמבער, מתנות לאביונים פוירסט יור פעמילי, קאל איז אויף ארגענטיען. און יעצט וועל איך ארויפלייגן נאך נאך א מעסעדזש וואס מען האט אריינגעקאלט. יא איר זאגט ר' מנחם ראזענבערג דער קול השופר זאגט טאמער ס'איז אן אימערדזשענסי זאלט איר רופן ניין וואן וואן איך מיין דאס איז טאקע אן אימערדזשענסי וואס איך גיי דא זאגן און אויב ס'פעלט אויס קען מען רופן ניין וואן וואן אדער סעווען וואן עיט טרי עיט סעווען וואן סעווען פייוו זירא. רבותי ס'קומט יעצט פורים, יעדער איינער ווערט דא פרום ביי עד דלא ידע, צו מען ווייסט יא די טעם מען ווייסט נישט די טעם, מען ווייסט יא די מצוה מען ווייסט נישט די מצוה, ס'קומט א פרומקייט פורים און אלעס מוז טרינקען א לחיים. לאמיר טון די זאך שטייט און שיין. קודם כל בעט מען צו יעדעם איינעם, איף יו דרינק פליז דאונט דרייוו, האט רחמנות אויף אייך, אויף אייערע ווייב און קינדער, פליז אגעין, צו יעדער איינער וואס פלאנט צו טרינקען, זעצט אייך נישט אריין אין א רעדל, גייט נישט אריין אין א קאר, און ווער עס זעט א אינגערמאן צי א בחור אנגעטרינקען און ער גייט רעדל איז א חוב קדוש אוועקצוכאפן די שליסלעך, צוריקגעבן זיכער נישט ביז נאך פורים. א חוב קדוש פונקט ווי דאורייתא. מען זעהט א אינגערמאן אדער א בחור אנגעטרינקען און ער גייט צו צום רעדל איז ער א מערדער דאורייתא א מערדער דרבנן ס'איז א מצוה אים אפצושטעלן וויאזוי מען קען ווי מען קען אלע אומשטענדן אפצושטעלן די אינגערמאן בחור פון אריינגיין אין א קאר אנגעטרינקען. רול נאמבער טו, פונקט ווי איר ווילט נישט מען זאל טון שלעכטס צו אייער קינד, טוט נישט צו א צווייטן. נעמט נישט א בחור צי א יונגל און מען טרינקט אים אן מיט וויין, מען מישט אויס בראנפן, מען מישט אויס ליקער, מען מאכט אים דראנק, ער ברעכט, ער קען פארהרג'ענען זיין ליווער, ער ווערט אווער אלקאהאליק, ער ברעכט נעבעך, מען דארף אים אריינפירן אין שפיטאל, קודם כל מ'איז ביי יענעם דאהיים, מ'ברעכט אן יענעמ'ס דיינינג רום, יענעמ'ס פלאר, יענעמ'ס פורניטשער, על פי מענטשליכקייט איז עס נישט אויסגעהאלטן צו קומען צו יענעם אינדערהיים זיך גוט אנטרינקען און מ'ברעכט אן יענעמ'ס נעבעך בני בית, רעגט זיך, מ'האט איר אנגעבראכן די טיש, מ'האט איר אנגעבראכן די בענקלעך, קיינער זארגט זיך נישט ווער ס'גייט דאס קלינען, ווי שווער דאס איז צו קלינען, יענעמ'ס ברעכעכץ דארף מען אויסקלינען, רבותי ווער ס'קומט צו יענעם אינדערהיים איר ווילט טרינקען דאונט דו איט ביי יענעם אינדערהיים טו עס ביי דיין מאמען אינדערהיים ברעך אן דיין מאמען שטוב אבער נישט א פרעמדן שטוב על פי מענטשליכקייט על פי מענטשליכקייט זאל מען נישט טרינקען ביי יענעם פורים אז מען האט איבערגעטריבן מען האט איבערגעטרינקען מען דארף ברעכן גייט ארויס אין גאס און ברעכט אין גאס נעווער דו דעמעדזש ביי קיינעם אינדערהיים אין די נאמען פון פורים כ'בין געווען אנגעטרינקען צו צוברעכן זאכן שאדן מאכן זאכן דער איז נאו ריזען דאס איז היזק און מען קען זיך סוען און מען קען זיך בעטן צוריק געלט דערפאר אפילו עס איז די יום טוב פורים. נאך א זאך לאמיר געדענקען נישט זאגן כ'בין געווען אנגעטרינקען, כ'האב נישט געמיינט, כ'האב נישט געוואלט, כ'האב נאר בטעות געטאטשט א פרוי אין די עלעוועיטאר, כ'האב נאך בטעות געטאטשט א פרוי אין די קאר, כ'בין געווען אנגעטרינקען, כ'האב נישט געוואוסט, כ'בין געווען שיכור. אינגערמאן אדער בחור, טאמער האסטו מורא דו'סט ארויסגעבן סודות ווייל מען זאגט דאך יצא יין נכנס סוד, אדער דו'סט בטעות נאר אנרירן א פרוי, דאונט דרינק. ס'לוינט זיך נישט, עגמת נפש וואס דו וועסט האבן, דו'סט זיין אויף א האטליין, מ'וועט דיך בארעדן, היינט אויף יעדע סעלפאן א פיקטשער, מ'וועט נעמען פון דיר א פיקטשער, באמת'ן באמת'ן ס'לוינט זיך נישט אזא עגמת נפש, בעסער זאלט איר נישט טרינקען טאמער איר דארפט ארויסגעבן סודות וואס איר וועט עס קיינמאל זיך נישט קענען מוחל זיין, אדער טאמער, כ'האב נאר בטעות געטאטשט, בטעות, כ'האב נישט געמיינט, כ'בין געווען שיכור, כ'בין געווען אין גאס, כ'בין געווען אהער, כ'בין געווען אין די שטוב, כ'בין געווען ביי א משפחה, כ'האב נישט געמיינט, כ'האב נאר, כ'בין געווען דראנק. בעסער זאלט איר נישט טרינקען. רבותי! דאונט דו סטופיד. יעצט לאט מיר רעדן פון נאך א זאך. מען האט געזאגט ביז היינט תשיש אין מעכל טרייבט איבער את מח שכל בעל דמיון איר האט באנייט צומאטע עולם ער בלאזט עס אויף. איך וויל אייך דערציילן א מעשה וואס האט זיך אפגעשפילט די וואך. צווישן די דריי טעג, זונטאג, מאנטאג, דינסטאג, איך קען נישט זאגן פונקטליך וועלכע טאג ווייל איך טאר נישט ארויסגעבן צופיל קאנפעדענשל זאכן דא, ס'איז נישט ריכטיג, אבער ס'איז זיך אפגעשפילט יעצט, פרשת תצוה, תשע"ז פאר פורים. א עלטערע קאפל, א עלטערע קאפל איז אוועקגעגאנגען זיך אדורכרעדן מיט איינעם א ענין, ניין, נישט א ענין פון אביוז, נישט א ענין פון מאלעסטעישן, בכלל נישט אין די ענין פון מאלעסטעישן צו אביוז, בכלל אין די ענין אין די נושא, זיי זענען זיך געגאנגען אדורך אין עפעס א נושא. בין גברא לגברא, די אייבערשטער פירט א וועלטעלע, די אייבערשטער פירט א וועלטעלע, פירט אריין אין א אנדערע שמועס, און די מענטש מיט וועם זיי האבן זיך אדורכגעשמועסט, געט א קשיא, פאר דאס עלטערע ווייבל, איך דערקען אז דו ביסט אמאל געווען א וויקטעם. דאס עלטערע ווייבל שפרינגט אויף, וואס פאלט דיך ביי? און איך זיץ דא מיט מיין מאן, פארוואס זאגט איר די זאכן? רבותי, די ענד אוו די געים איז דא אזוי, ווען די עלטערע ווייבל, א מאמע פון קינדער מיט אייניקלעך, ווען זי איז געווען אין עלעמענטרי סקול, אין עלעמענטרי סקול, די מאמע איז אמאל אוועק געפארן קיין פלארידע ווינטער, אזוי ווי ס'פירט זיך, מ'פארט קיין פלארידע, ס'טוט זיך, מ'לאזט איבער די קינדער אינדערהיים, איז דאס מיידל אוועק מיט נאך משפחה מעמבערס אויף א שבת צו א פעטער ווייל די מאמע איז נישט דא געווען, די מאמע געווען אין פלארידע, מען איז געפארן אויף שבת וויליאמסבורג געגאנגען שבת עסן ביי א פעטער, זי איז געגאנגען מיט די טאטע, זי איז געגאנגען מיט נאך א שוועסטער, זי איז נישט געגאנגען אליינס בכלל, די ענד אוו די געים ס'האט איר א פעטער טעריבלי טעריבלי טעריבלי מאלעסטעט און גערעיפט אין איר בעט שבת נאכמיטאג ווען זי האט זיך אראפגעלייגט, אבער ביטערליך מאלעסטעט. מען רעדט דא פון א פעטער וואס גייט מיט די שמונה בגדים אינדערוואכן, ער גייט מיט סטראקעס, ער קומט פון א חשוב'ע פעמילי, רבותי קען היינט קיינעם נישט טראסטן. סיט האום דאנט גאו טו פלארידע דאנט סענד עוועי יור טשילדרען מען קען נישט טראסטן א טאטע און א מאמע א זיידע און א באבע א פעטער און א קאזין ער קען גיין די גרעסטע לאנגע בארד ער קען גיין די גרעסטע ריפסענע בעקיטשע די גרעסטן סטראקעס די גרעסטע קאלירטע פעדזשאמע טיש בעקיטשע רבותי יור טשילדרען אר נאט סעיף מען רעדט דא באמת'ן באמת'ן פון א עלטערע קאפל פון קינדער און אייניקלעך יעצט קומט ארויס די סוד. נישט דאס ווייבל האט עס ארויסגעגעבן, נאר בדרך האט דער אייבערשטער געפירט א וועלטעלע, מ'איז אריין פון שמועס צו א צווייטן שמועס, און אזוי האט דער דער מענטש מיט וועם מען האט זיך אדורכגערעדט עפעס געכאפט, עפעס גייט פאר, און ער געט א פרעג א קשיא. רבותי, קען מען זיך פארשטעלן פון עלעמענטרי ביזן היינטיגן טאג מיט אייניקלעך האט זי געהאלטן א סוד, פון איר טאטע, פון איר מאמע, פון איר מאן, קיינער האט עס נישט געוואוסט ביז היינט. אבער זי איז אינעווייניג שטיל א קריפל, זי איז אינעווייניג שטילערהייט א צושמעטערטע, אז די ווייבל האט עס געהאלטן ביז היינט פון איר מאן, קען מען זיך פארשטעלן ווי זי עסט זיך און עסט זיך יעדן טאג פון עלעמענטרי סקול. רבותי, לאמיר זיך אויפוועקן, ר' נחום ראזענבערג איז נישט געווען אזא בעל דמיון, פונקט פארקערט דער מצב איז ערגער, ר' נחום ראזענבערג האט זייער גוט געוואוסט וואס ער רעדט, ר' נחום ראזענבערג האט צופיל גערעדט ס'איז נאך נישט פערטיג. ארץ ישראל, לאמיר גיין צו ארץ ישראל, איז א מגיפה פון מאלעסטעישן, יעדן טאג זעצט מען איין היימישע חרדישע אידן, פון מגידי שיעורים ביז מנהלים ביז משגיחים ראשי ישיבות, ארץ ישראל איז פארפעסטעט מיט מאלעסטערס. רבותי, וואטש יור טשילדרען, ס'קומט א פורים, כ'בין געווען פארשטעלט, כ'בין געווען דראנק, כ'האב נאר געטאטשט דיין קינד'ס פופיק, כ'האב נישט געוואלט, כ'האב נישט געמיינט, רבותי ס'איז דא דענדזשערעס מענטשן אין די גאס, נישט לאמיר פייטן מ'זאל ארויסנעמען די מאלעסטערס פון די גאס, נישט לאמיר פייטן די וויקטימס מיט זייער עלטערן, לאמיר מחזק זיין די וויקטימס, לאמיר מחזק זיין זייער עלטערן, קוק ווי א מאמע פון קינדער פון איז א קריפל און זי האלט א סוד פון ווען זי געווען צו שפאט. רבותי ס'רייסט דאס הארץ דאס איז דא פון א איד א פעטער א פעטער פון די ווייבל ער גייט מיט סטראקעס שמונה בגדים אין די וואכן שווארצע זאקן האלט רבותי רבותי וועיק אפ מאמעס פארט נישט קיין פלארידע ס'האט זיך געברענגט אזויפיל שאדן ס'האט זיך נישט געלוינט ס'איז א דיזעסטער, קינדער זענען וויקטימס פון דעם, מען האט זיי אוועק געשיקט ווען די מאמע איז געפארן קיין פלארידע, צו מען האט זיי אוועק געשיקט פאר קינדער. יו קען נאט טראסט נאובאדי, רבותי ווי אר קרייאינג טו יו, פליז ר' נחום ראזענבערג איז נישט קיין בעל דמיון, האט א כשר'ן און פרייליכן פורים, און איך האף יעדער איינער וועט האבן א סעיף פורים, און איך ווינטש ענק חג כשר ושמח, א שמחת פורים א פרייליכן פורים.